טייערע ברידער היינט איז ערב שבת שלח ס'איז מחויב ס'איז א מצוה חיוב גמור פאר יעדע איד צו לערנען די זוהר די זוהר'ס פירוש אויף די פרשה פון די מרגלים סודות התורה וואס רבי שמעון זאגט אז מען לערנט פון די פרשה פון די מרגלים איך וויל עס פשוט לערנען אזוי ווי ס'שטייט. אמר רבי שמעון, רבי שמעון האט געזאגט אזוי, די פרשה, פון דעם פרשה לערנט מען רזא דחכמתא, ואשתמע מינה, קודם כל מען לערנט פון דעם רזא דחכמתא, רזא דחכמתא אין זוהר איז א קאוד אויף דברי סודות החכמה, דאס הייסט אז ס'דא סודות התורה און ס'דא סודות החכמה, סודות התורה פשט א דרש אין א פסוק, א פשעטל, א שיינע טייטש, מען קען אריינלערנען, מען קען זיך מחזק זיין, רזא דחכמתא איז אלעמאל. כלליות'דיגע סודות אויף די מציאות, למשל, כ'זאג על דרך הקבלה, כ'ווייס צו זאגן א טייטש אין א פסוק אז שבת איז בחינת מלכות, דאס איז סודות התורה. אבער רזא דחכמתא איז צו זאגן באופן כללי אז ס'איז דא צען ספירות און ס'איז דא די וועלט ארבעט אזוי און אזוי, אין אנדערע ווערטער דאס איז בעצם יוניווערסאלע חכמה, דאס איז חכמה וואס מ'דארף עס קענען לערנען אן די פסוק, אבער מ'קען עס לערנען, די פסוק איז מרומז, אזוי די זוהר לערנט אין פרשת בהעלותך וואס מרומז, עניני החכמה, עניני סודות החכמה, וואס אבער ס'איז חכמה אליינס, און אין א געוויסע זין, ס'איז די פסוק איז נאר א רמז דערצו, ס'איז נישט אז די פסוק לערנט, ווען נישט די פסוק וואלט עס נישט געווען אמת, ווען נישט די פסוק וואלט מען עס נישט געלערנט. דאס איז נאר א רמז, אקעי דאס איז די טייטש רזא דחכמתא. זאגט אז פון דעם פרשה לערנט מען רזא דחכמתא, אבער איך זאג דאס אז מ'זאל פארשטיין אז דאס וואס אונז לערנען, איז נישט עפעס א ווערטל אויף פרשת שלח, ס'איז יסודות הבריאה, ס'איז יסודות העולם, יסודות דרכי העבודה קען מען רופן, און מ'דארף עס קענען דערהערן, און די וועג ווי די זוהר לייגט עס אריין אין די פרשה איז הפלא ופלא. ואשתמע מינה רזין עלאין ויקירין מען הערט פון דעם, חוץ דעם וואס מען קען לערנען קען מען הערען פון דעם נאך העכערע טייערע סודות, נאך א נאך א גאנצע זאך. זאגט ער אזוי, און און ער גייט בעצם אויף די אויף די פסוק וואס דא שטייט, ס'איז א נייע טייטש, א נייע טייטש אין די פסוק אבער עגעין, אונז אונז גייען נישט אריין דא טייטשן די פסוק, אבער כאילו ס'איז דא א זאך וואס הייסט מרגלים, וואס איז טייטש מרגלים? האבן אונז געלערנט, ס'דא א זאך וואס הייסט ארץ ישראל, לאמיר לאמיר זען וואס די זוהר זאגט און נאכדעם וויאזוי ער טייטשט אריין די פסוק תא חזי ער זאגט לאמיר קוק אזוי די אייבערשטער איז משתבח באורייתא די אייבערשטער מען לערנט אסאך פסוקים אין ספר משלי ווי די חכמה הקדוש ברוך הוא איז משתבח בתורה די חכמה איז בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה די תורה שרייעט ס'איז דא א אין די וועלט איז דא אזא זאך וואס הייסט חכמה ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט תורה תורה איז טייטש חכמה און מוסר כאחד יא וואס הייסט משתבח באורייתא. וואס טייטש אורייתא? אורייתא טייטש ס'דא א חכמה, און די חכמה איז נישט סתם א חכמה וואס קען דיך פארציילן א באנטש פון פאקטן וועגן די וועלט, נאר ס'איז אזא סארט חכמה וואס קען מיך זאגן וויאזוי צו לעבן מיין לעבן, אז איך קען לעבן א חיי חכמה, איך קען לעבן א לעבן וואס איז פאסט פון חכמה, נישט נאר ס'פאסט מיט חכמה, נאר ס'איז אליינס ס'איז ממש א חלק, ס'איז א חיי החכמה, ס'איז א תוצאה פון די חכמה, דאס הייסט א גוטע לעבן, יא, דאס הייסט חיים טובים, ס'דא אויף די וועלט חיים טובים, דאס איז וואס די תורה שרייט, וואס די אייבערשטער איז כביכול זיך משבח. ער, ס'אדווערטייזט זיך קען מען זאגן, ס'אדווערטייזט זיך די חכמה, אדווערטייזט, וואס זאגט ער, גייטס אזילו באורחי גייטס מיינע וועגן, אשתדלו בפולחני גייטס און ארבעטס אויף מיין עבודה, דאס הייסט טוטס, גייט דרכים מיט טייטש ווייטער איז די זאכן וואס מען פארשטייט, ס'דא מהלכים, ס'דא דרכים, וואס זיי רופן א מהלך, יא ס'איז א מהלך, ס'איז א דרך, ווי גייט עס, ווי גייט עס, ס'איז א מהלך, מען קען לערנען, ס'דא דרכי החכמה, ס'דא דרכי התורה, ס'דא עולמות העליונים. און אויף דעם דארף מען זיך אביסל מוטשענען בפולחני עס מקיים זיין, איינער לערנט וואס איז די ענין פון שבת ער פארשטייט די גאנצע מדריגה, ס'דא פון די וועלט שביתה, ס'דא פון די וועלט אקטיוויטיס, ס'דא די וועלט מנוחה, דאס זענען יסודות'דיגע מהלכים פון די וועלט, און שבת איז א עבודה וואס מען גייט אריין מען מאכט קבלת שבת, מען גייט ארויס פון עבודה צו מנוחה, דאס איז א גאנצע זאך. און וואס זאגט וואס זאגט ער צו והא אנא מעייל לכון לעלמין טבין לעלמין עילאין איך ברענג דיך אריין צו גוטע וועלטן צו העכערע וועלטן וואס הייסט זייער זייער שיין וואס איז די עולמות העליונים ווען זיי רעדן אסאך מאל וועגן עולמות העליונים יא דא די די מתוק מדבש זאגט עלמין טבין איז גן עדן התחתון עלמין עילאין איז גן עדן העליון פשוט טייטש איז ס'דא א עולם העליון, וואס הייסט א עולם העליון? מ'לערנט דאך אלעמאל חיי העולם הבא, מאני לחיי העולם הבא, יא? מ'דארף קענען זיין א חי בן עולם הבא, א בן עולם הבא איז נישט קיין פרומער איד, ס'איז א גאנץ אנדערע זאך, פרומער איד איז א זייער שיינע זאך, אבער בן עולם הבא איז א גאנץ אנדערע לעוול, און די תורה זאגט צו, איך זאג אייך ס'דא אזא זאך, ס'דא א חכמה, ס'דא א חכמה וואס מ'קען גיין אין דעם. און ס'ברענגט דיך צו חיי העולם הבא, וואס איז טייטש חיי העולם הבא? עולם העליון, וואס הייסט, פארוואס רופט מען עס עליון? ווי איז דאס עליון? מ'קריכט ארויף מיט א לייטער? מיט יעקב אבינו'ס לייטער? דאס איז דאך א משל? ווי איז דאס עולם העליון? און עס מיינט, עס איז א עולם טוב, עלמין טבין, ס'איז עולם של טוב. די וועלט איז נישט קיין עולם של טוב, די וועלט איז א עולם וואס איז טוב מאוד, און ס'איז דא אין דעם לפי ראות עינינו. אין דער וועלט, וועג ווי אזוי נארמאלע מענטשן לעבן, ס'דא אין דעם טוב ורע, עס איז דא זאכן וואס גייען נישט ווי מען וויל, עס איז דא אין דעם זאכן וואס גייען נישט ווי זיי וואלטן געדארפט זיין, דאס איז א גרויסע רע, דאס איז א גרויסע פראבלעם, דאס איז ווי אזוי ס'זעט אויס די וועלט, דאס איז ווי אזוי ס'זעט אויס די וועלט ווען, פאר מען לערנט תורה, דאס איז דאך דער טייטש, נאכדעם איז דא, די אייבערשטער זאגט. איך האב א זאך, איך האב א זאך, ס'איז זייער א שווערע זאך, דארפסט דאך פארשטיין דא וואס די זוהר רעדט, ס'איז זייער א שווערע זאך צו פארקויפן, ווייל דאס איז נישט א אדווערטייזמענט, אדווערטייזמענט איז טייטש, דו ווילסט שוין עפעס, דו ווילסט א גוטע קאר, און איך ווייז דיך דא איז א גוטע קאר, קוק ס'פארט געשמאק, ס'גייט ס'פארט דארט אין די בארג אין די אדווערטייזמענט, דאס איז א גוטע קאר, שוין. אבער איך האב דיך נישט מחדש געווען אז ס'דא אזא קאר, אפילו די ערשטע אדווערטייזמענט וואס האט געזאגט אז ס'דא אזא קאר, האט דאך נישט אויסגעטראפן די זאך אז מענטשן ווילן פארן און מענטשן ווילן פילן פעסט מענטשן גייט עס זאגן די ערשטע אדווערטייזמענט האט מען מסתמא געזאגט ס'איז דא א פערד עס גייט צוויי מאל אזוי שנעל ווי א פערד און מען דארף אפילו נישט קלינען זיין מיסט וואס ער מאכט דארט געוואלדיג מ'דארף נאר לייגן געז ס'איז א גאנצע ס'איז א גאנץ אנדערע לעוועל זייער פיין דאס איז א גרינגע זאך צו אדווערטייזן ווייל ס'געפינט זיך אין די אותו עולם אותו קאנסעפטשועל עולם וואס דער מענטש וואס הערט אדווערטייזמענט און לעבט אין. אבער ווען מען זאגט א מענטש אז ס'דא תורה, דארף מען פארשטיין אז דאס איז די שווערסטע זאך אויף די וועלט צו אדווערטייזן, אויב ס'איז דא ס'דא א מקצוע וואס הייסט מארקעטינג, וואס איז עוסק וויאזוי מען קען אדווערטייזן, ס'דא וואס זאגן אז ס'איז א קליפה, ס'דא וואס זאגן אז ס'איז זיכער דא אין דעם א צד טוב, איז דארף מען וויסן אז ס'דא טשעלענדזשעס, ס'דא מארקעטינג טשעלענדזשעס, וויאזוי קען מען מאכן די עולם זאל קויפן די זאכן? וויאזוי קען מען מאכן די עולם זאל קויפן די תורה? וויאזוי קען מען מאכן זאל קויפן די תורה? עס איז עס איז מיינד באגלינג אז ס'זאל זיין בכלל מעגליך, פאר דעם מען לערנט די פרשה פון מתן תורה, עס איז אזויפיל און די פרשה פון די מרגלים וואס די זוהר לערנט אלס א משל פאר דעם, עס איז דא אזויפיל קטרוגים, ס'איז דא אזויפיל טענות, אזויפיל מאל גייט מען אהער און אהין, מען ווייזט זיי, ווי זאגט די גוים זאגן, מה כתיב ביה, און די אידן זאגן, עס איז א גאנצע מעשה פארוואס. ווייל דאס איז נישט קיין זאך וואס איז, איך קען דיך ווייזן, קוק דא איז א קענדי, איך האב ביי דיר א בעסערע קענדי. איך וויל, איך וויל, איך דארף דיך קענען משכנע זיין אז די, די וועלט אין וואס דו לעבסט אין, די וועג וואס דו לעבסט אין די וועלט, די מחשבות וואס דו האסט זענען נישט טוב. ס'דא אזא זאך, וועסט זאגן, אה, ס'איז נישטא אזא זאך טוב, ניין, ס'איז דא אזא זאך. ס'איז דא א עולם הטוב, ס'איז נישט די וועלט, אנדערע ווערטער ס'איז נישט די וועג וואס דו לעבסט אויף די וועלט, א וועלט איז דאך נישט קיין פלאץ ווי מען גייט צו, ס'איז נישט די וועג וואס דו לעבסט, ס'איז דא אזא וועג פון לעבן, ס'נעמט אביסל עפערט, מען דארף זיך משתדל זיין בפולחני, דארף גיין בדרכיו, סא ס'איז דא אבער אזא זאך, און ס'לוינט זיך, ס'לוינט זיך, ס'איז גוט, ס'איז גוט, ס'איז העכער, העכער אין די סענס פון מדריגת המעלה, יא, ס'איז מער געשמאק, ס'איז מער מושלם, דארט איז נישט דא קיין רע, דארט איז א עולם שכולו טוב, דארט גייט נישט, נישט דא קיין זאכן וואס זענען מאולץ, דארט נישט דא קיין הכרח. דארט נישט דא נאר רצון, ס'איז א גאנץ אנדערע סארט עולם. און וויאזוי קען איך דיך פארציילן אזא זאך? איז כאילו בחיצוני זאגט מען צו שכר ועונש, דאס איז דער טריק פון שלא לשמה, אבער ס'איז דא א גרויס פראבלעם וואס דער זוהר מיין איך איז מכוון דא צו דעם, צו זאגן שלא לשמה, אסאך מענטשן בלייבן מיט די תפיסת עולם פון שלא לשמה, ס'העלפט דאך נישט, ס'דארף דאך ארבעטן מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבער דארף עס קענען טון ריכטיג. ס'איז דא אזוי ווי א. פראבלעם אז איך קען זאגן, איך קען זאגן ס'איז גוט, ס'איז א גוטע וועלט, דארט איז דא גוטע קענדיס און גוטע קוקיס. זייער פיין, איך דארף דאך אבער צום סוף אז דו זאלסט פארשטיין אז קענדיס און קוקיס זענען נישט גוט, דאס איז דאך גופא מיין מעסעדזש אז גוט, גוט איז חכמה, גוט איז התנהגות בדרכי החכמה, גוט איז התנהגות מוסרית, עטיש זיך מתנהג זיין בדרכים הטובים, אנדערע ווערטער תורה און מצוות, יא תורה איז טייטש חכמה, מצוות איז טייטש עטיקס, דאס איז דאס איז די וואס איך טריי דיך צו זאגן. און וויאזוי קען איך דאס זאגן? ער זאגט דער זוהר, דאס דאס איז דאס איז די הכרזה, דאס איז כביכול די אינוויטעישן, ס'איז דא א אינוויטעישן, און איך מיין, שוין, דאס איז די דאס איז די זאך, זאגט דער זוהר, זאגט דער זוהר, מענטשן ווייסן נישט, בני נשא דלא ידעי, זיי ווייסן נישט. ווי זאלן זיי וויסן? זיי זענען נישט דארט. איז אזוי, לא מהימני ולא מסתכלי. זיי גלייבען נישט, און ממילא קוקען זיי נישט. כ'מוז זאגן א טייערע ווארט דא. זיי האבן די פסוק געזאגט, ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם. דער משה רבינו האט גערופן די פראבלעם פון די מרגלים חוסר אמונה. יא? וואס איז דאס חוסר אמונה? און זענען זייער צוגעוואוינט אז עפעס איז א מצוה פון אמונה עס איז עפעס א באטן וואס הייסט איך גלייב און איך גלייב נישט איז דאך נישט קיין באטן געווענליך איז עס טיפשות עס איז אזא פתי יאמין לכל דבר קיין דעם אדער עס איז א הכרח אמונה אמונה ווען מ'מוז גלייבן אקעי איך וועל פרובירן זיך מתגבר זיין אויף די יצר הרע נישט צו גלייבן איך וועל יא גלייבן דאס איז נישט קיין אמונה דאס נישט נאר דאס איז נישט קיין אמונה די גאנצע הבטחה פון אמונה די גאנצע הבטחה וואס די תורה זאגט צו וואס די אייבערשטער זאגט ער שרייט אייבערשטער איז זיך משבח באורייתא, ער קומט ער זאגט רבותי כי לקח טוב נתתי לכם, איך האב א גוטע תורה, איך האב א גוטע זאך צו געבן, איך האב א ארץ טובה, יא, אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה, איך האב א ארץ טובה, יא, ס'איז פון דעם זייער גוט דער נוסח ארץ טובה, וואס רעדט פון תורה טובה, יא, דאס מיינט דאך, חכמים לערנען דרשן אלעמאל ארץ, ארץ הטובה, לעולם יירשו ארץ אויף עולם הבא, דאס הייסט עולם הבא איז א ארץ, ס'איז נישט א תורה, ס'איז נישט קיין ווערטל, ס'איז נישט עפעס א איידיע, ס'איז דא אזא לאנד, ס'איז דא אזא עולם, ס'איז דא אזא

וואס מיין איך הכרח? וואס מיינט זיין די נקודה וואס איך זאג דא? הכרח איז דא, אין די עולם הזה איז א עולם של יראה, עולם של צמצום, עולם של דינים, עולם של הכרח. איך שטיי אויף אינדערפרי, איך דאס דארף, וואס טו איך? וואס איך דארף טון, יא? איך דארף כדי צו האבן א דאך איבערן קאפ, איז דא א הלכה אין עולם הזה, מען קען נישט, מען קומט נישט פאר פרי, פארוואס נישט? אזוי גייט די וועלט. מען דארף צאלן דערפאר, אה, כדי צו צאלן דערפאר דארף מען ארבעטן פאר איינער זאל געבן געלט, בקיצור אדער אפילו אן דעם, מען דארף גיין האקן האלץ און בויען דעם דאך, יא, דאס איז דאך דאס וואס אונז צאלן נאר אינדירעקשאן פון דעם, אקעי, מיט אנדערע ווערטער איך וויל נישט, איך וויל עפעס ארבעטן האקן האלץ יעצט, איך וויל יעצט גיין מאכן מיין מארקעטינג דזשאב, איך וויל נישט, ווייל וואס וויל איך יא, איך ווייס אליינס נישט ווייל איך בין אזוי סטאק אין די עולם הגלות, די עולם וואס שאין בו תורה און די ארץ שלא טובה, אז איך האב נישט קיין אנונג וואס עס מיינט, עס איז מיר שווער צו גלייבן אז ס'איז דא אזא זאך, אבער איך טו וואס מען דארף. ס'איז א הכרח, מען מוז, כדי מען מאסט, מען מוז, אקעי, וועל איך גיין ארבעטן כדי צו מאכן געלט צו צאלן פאר די דאך, מען מוז דאך האבן א דאך, דאס איז א עולם של הכרח, און אונז קוקן אן מצוות אלס א עולם של הכרח, אונז קוקן אן מצוות, אקעי מען דארף, דא א גאנצע ליסט פון מענטשן זאכן, מענטשן זאגן איך קען דאך נישט טון אלעס, ממילא איך טו איך נאר דאס, נאר יענע מצוה, איך דארף. האבן א הויז, איך דארף האבן צו עסן, איך דארף שיקן מיינע קינדער אין חדר, איך דארף אסאך זאכן, ממילא דארף איך ארבעטן. און די זעלבע זאך, איך דארף טון מצוות, איך דארף היטן שבת, דארף איך צוגרייטן די קוגל און די טשולנט פאר שבת, איך דארף איינקויפן, איך דארף אסאך זאכן, איך דארף נישט אנצינדן קיין, טון מלאכות שבת, איך דארף יא מאכן כבוד ועונג שבת, דאס איז אלעס א דארף. אבער דאס איז נישט די עולם האמת, די עולם הארץ הטובה, מען דארף דאך פארשטיין, די תורה זאגט צו עס איז דא א ארץ טובה, כ'וועל דיר ברענגען צו א ארץ טובה, מיינט דאך צו זאגן, נישט אז עס, דו וועסט טון וואס דו דארפסט וועל איך דיר געבן, ניין, מיינט צו זאגן עס איז דא אזא עולם וואס איז נישט קיין דארף עולם, עס איז דא אזא סארט ארץ, ארץ טובה, מען טוט דארט אסאך זאכן, מיינט נישט אז מען קלאצט, אבער עס איז נישט קיין דארפן וועלט, נישט קיין עולם של הכרח, וואס איז עס א עולם של רצון, וואס מיין איך של רצון, נישט אז איך קען טון וואס איך וויל, עפעס א הפקרות, רצון מיינט צו זאגן מען טוט וואס מען. וויל טון, וואס איז ריכטיג צו טון, נישט ווייל מען דארף עס טון, ווילאנג עס איז דארף פשט אז עס איז נישט ריכטיג, אין אנדערע ווערטער, ווען איינער לערנט מעט, יא, דאס איז אלעמאל די משל פון, א פשוט'ע משל פון שכל וואס איז נישט ווייל מען דארף, אז איינס און איינס איז צוויי, עס איז נישט אז ער דארף זיין צוויי, די איינס פילט נישט אז מען צווינגט אים, פארקערט, ווען מען זאגט מען דארף, איך זאג מאך א חשבון, א מאטעמאטישע חשבון, דו זאגסט עס דארף עפעס אויסקומען, איך זאג עס איז נישט אויסגעקומען, סאמווער איך האב א מיסטעיק, איך דארף אז די מסקנא זאל זיין אזוי, איך ווייס פון עפעס א אנדערע פלאץ. איך זע אז עס ארבעט נישט, און ווען עס ארבעט יא, ווען עס שטימט די חשבון, די הוכחה שטימט, איך האב פארשטאנען די פרוף, איז נישט עס דארף, עס איז ווייל עס איז, עס איז א גאנץ אנדערע סארט לעבן, עס איז אזוי ווייל עס איז אזוי, ווייל עס מוז זיין אזוי, קען מען סאמטיימס זאגן מיט די לשון מוז, אז מען מיינט הכרח שכלי, דאס איז בעצם רצון, דאס איז בעצם אהבה ורצון, דאס איז נישט, עס איז ווי עס וויל, מען קען פונקט אזוי זאגן ווייל עס וויל זיין אזוי. פארוואס פארוואס פארוואס איז אזוי פארוואס איז די גוטע זאכן גוט ווייל זיי ווילן זיין גוט פארוואס זענען גוטע מענטשן גוט ווייל זיי ווילן זיין גוט ס'איז ער וויל ווייל דאס איז א מהות ווייל דאס איז א מציאות א מציאות איז צו זיין אזוי ממילא וויל ס'איז נישט אז ער דארף לאנג דארף פשט דאס איז נישט דיין מציאות דאס איז נישט וואס דו ווילסט א צווייטער צווינגט דיך זייער פיין אין הכי נמי מען דארף אמאל אבער לשמה די עולם העליון איז טייטש די עולם טוב ס'איז עלמא טבא דאס דארט איז נישט וואס מען דארט טוט מען נישט וואס מען דארף דארט דארט טוט מען וואס מען וויל, דארט טוט מען וואס מען איז, דאס איז א גאנץ אנדערע וועלט, דאס איז עולם השכל, פאר דעם אמונה וואס איז בעצם חיובי שכל, האט מצוות שבשכל, דער רמב"ם מוטשעט זיך צו ס'קען זיין מצוות שבשכל, ס'קען נישט עכט זיין מצוות שבשכל, ווייל שכל איז עולם שכולו טוב, מען זאגט איינעם דו דארפסט גלייבן, פשט דו זאגסט אים ס'איז נישט אזוי, נאר מען דארף גלייבן, שוין היפך אמונה, אמונה אין אנדערע ווערטער אויב ס'דא א עולם וואס איז א עולם של אמונה, דארט די עולם איז תובע הסתכלות, מ'דארף אריינקוקן, הסתכלות מיינט איך הסתכלות בעיני השכל, יא מ'דארף אריינקוקן אין דעם, מ'דארף אריינקוקן אין אנדערע ווערטער אנשטאט זאגן רבותי אנו חייבים להאמין שיש אלהים, חייבים להאמין אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, מ'איז נישט חייב גארנישט, חייב איז בכלל נישט קיין שפראך וואס ארבעט אויף א מענטש'ס שכל, א מענטש'ס שכל איז טאקע קומט פון דעם עולם החירות, א מענטש'ס שכל קומט פון עולם האצילות, דארט איז נישטא קיין דארפן. פאר דעם מ'זאגט פאר א מענטש אדער פאר דעם זאגן די אלע מענטשן דא די טבע זאגט פאר א מענטש דו דארפסט גלייבן איך דארף וואס זאגט איר אז איך גלייב נישט איך דארף קען נישט דארפן נישטא אזא זאך פארוואס איז דאס אזוי ס'איז ווייל די דעת פון א מענטש די נשמה פון א מענטש קומט פון א עולם וואס דארט איז נישטא קיין דארפן די מלאכים טוהן נישט זאכן ווייל זיי דארפן מלאכים טוהן זאכן ווייל זיי זענען ווייל זיי ווילן אזוי ווי ס'שטייט אין מקב א ליים אן מלאכת שמים בה ווי אזוי באהבה ברצון בשירה וזמרה און אזוי ווייטער ס'שטייט נישט ומקב מען קען זיין ס'דא אימה ויראה אבער עס מיינט נישט מהכרח, מ'דארף נישט צווינגען די מלאכים, מ'דארף זיי נישט שלאגן, נישט אפילו קיין מעטאפארישע שלאגן, מ'דארף נישט זאגן קיין מוסר פאר די מלאכים, זאלן זיין מלאכים, זאלן זינגען שירה פאר דער אייבערשטער, זיי זינגען שירה ווייל דאס איז א מלאך, א מהות פון א מלאך איז אזא סארט נברא, אזא סארט זאך וואס זינגט שירה, און יעדער נברא איז אזוי, נאר ער ווייסט נישט דערפון, דער חלק המלאך, המלאך שבני, איז נישט באתגליא, אבער ער ווייסט נישט דערפון. דארף מען דאך זאגן אז ס'דא אזא זאך, דאס איז די סוד פון דעם. די די הכרח אמונה איז איינע פון די ערגסטע זאכן פאר ווער ס'דארף האבן פאר ווער ס'וויל האבן דביקות פאר ווער ס'וויל האבן אהבת השם פאר ווער ס'וויל האבן רצון השם שבת איז אהבה ורצון הנחלתנו ווייל ס'איז ממש די הפך מענטשן וואס זיי זענען מרגיל צו צו נוצן זייער קאפ אויף וואס מ'דארף איז פשט אז דו נעמסט די כתר המלך און דו לייגסט אים אריין אזויווי די תניא זאגט אין דער בית כסא לייגסט אים אריין אין אין א עולם הזה מ'מאכט אים וואכעדיג ס'מחלל שם השם ס'מחלל די

ספירות ווייל ס'איז זיי גוט, זיי זענען אזוי ווייל זיי טוהן אזוי, זיי זענען אזוי ווייל ס'איז זיי גוט צו זיין אזוי, נישט ווייל זיי דארפן, נישט ווייל ס'איז א חיוב, ווייל ס'איז א מצוה, די ווארט מצוה האט א אנדערע טייטש דארט, מצוה טייטש אז ס'איז טאקע גוט, אז ס'איז טאקע געשמאק, אז ס'איז טאקע ריכטיג. און און ווילאנג מען זאגט, מען זאגט פאר מענטשן דו דארפסט גלייבן, לאזט מען זיי נישט אנקומען צו אמת'דיגע אמונה, לאזט זיי נישט אנקומען צו אמת'דיגע דעת. פארדעם, לאמיר צוריק גיין צו משה רבינו. דער אייבערשטער, דער זוהר זאגט א משל אויפן אייבערשטער, דער אייבערשטער זאגט, יא אין דעם פרשה שטייט וידבר ה' אל משה שלח לך, דארף דיך הערן, דא אין ספר דברים רעדט זיך אז משה רבינו און די אידן, אבער עס איז דא דא א משל, עס איז דא דא א נמשל וואס זאגט אז דער אייבערשטער אליין זאגט דאס, דער אייבערשטער אליין זאגט רבותי, איך האב דא א פראבלעם, בני נשא בני נשא לא ידעי לא מהימני ולא מסתכלי, זיי קענען נישט האבן קיין אמונה, ווען זוהר זאגט אמונה מיינט ער נישט גלייבן, ער מיינט זען אז ס'איז אזוי, אריין, אריין קענען, ס'איז נאר אמונה אין די סענס ווייל. מען זאל קענען זאגן ס'קען נישט וואס מ'זעהט בעיני בשר בחושיות'דיג קען איך עס נישט זעהן דארף איך האבן כאילו אמונה אויך דארף מען אמונה צו אריין דזשאמפען אין דעם ווייל איך איך קען דאך זאגן ס'איז נישטא אזא זאך דו קענסט אזא זאך די וועלט איז עולם ההכרח אלעס איז הכרח ניין ס'איז דא אזא זאך דארפסט האבן אביסל אמונה צו נוצן דעם שכל דעם פרייע שכל דעם אפענע שכל די עולם החירות די עולם הרצון די עולם האהבה די עולם הדעת. עסט עסטו מסתכל זיין עסט גלייבן עסטו מסתכל זיין אבער מענטשן קענען נישט דאס דאך אמת'דיגע פראבלעם סך הכל קען מען זאגן מ'מוז מ'קען נישט זאגן א מענטש מ'מוז ס'וועט נישט העלפן ס'איז א הערטס וואס זאגט דער אייבערשטער שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען א מין א מין באמבע אויפרייס דער אייבערשטער זאגט נישט איך האב געזאגט וואס הייסט ער זאגט שפעטער ווייל געזען אז דער עולם פארשטייט נישט וויאזוי צו מאכן דאס ווייל כ'זאג מ'וועט זען די זוהר'ס נמשל אבער ער זאגט נישט אזוי דער אייבערשטער זאגט נישט איך האב געזאגט ס'גוט און ענק האבן טענות, רש"י זאגט דאס אבער דאס מיינט ער זאגט דאס זאגט ער שפעטער און פריער, לכתחילה איז א מצוה ס'איז א מצוה חיובית, לעצטנס האבן מיר געלערנט ס'איז א מצוה, און וואס זאגט דער אייבערשטער, קוק קוק צו ארץ כנען, לאמיר דא אביסל געבן א טור, וויאזוי זעט אויס די טור? דארף מען דארף מען פארשטיין וויאזוי מען קען געבן אזא טור, וויאזוי קען מען געבן פאר מענטשן א פיקטשער פון די וועלט וואס איז א עולם של אהבה ורצון, ווען זיי זענען זייער כמעט זייער גאנצע ישות איז איינגעזינקען אין די וועלט וואס איז נישט אזוי. זאגט ער אזוי אזילו אלילו האי עלמא טבא גייטס זייטס מאלל יא זייטס מתייר די גוטע וועלט האי עלמא עילאה די העכערע עולם דכסופא וואס הייסט אילא עלמא דכסופא ס'א עולם שמשתוקקים אליו יא די לשון הזוהר די זוהר רופט עס עולם עולם הכסיפים וואס הייסט עולם הכסיפים ס'איז א וועלט וואס איז כדאי זיך משתוקק צו זיין ס'איז א וועלט וואס איז געבויט אז דאס וואס די ווילסט דאס וואס איז דאך משתוקק צו דעם וואס איז כוסף צו דעם דאס איז וואס ס'איז און וואס זאגן זיי אינון אמרי וואס זאגן די אידן איך ניכול לאללא ליה ולמנדע כל וויאזוי קענען אונז אונז קענען עפעס וויסן וואס וואס כאילו, כאילו א מענטש זאגט איך קען איבער טאנצן דעם דעם בארג, דעם דעם חומה ארום גן עדן, דארט איז גן עדן און דא איז עולם הזה, וויאזוי וויאזוי קען איך דאס טון? עס איז דא א זייער שטארקע פראבלעם. זאגט דער אייבערשטער אזוי מה כתיב עלו זה בנגב, עלו זה בנגב, וואס טייטש נגב זאגט די זוהר? אשתדלו באורייתא ותחמון. קוקטס אריין אין די תורה, וואס איז די שייכות פון תורה מיט נגב, די מפרשים זאגן תורה איז ניתנה בימין, ס'איז א רמז, איך ווייס נישט פונקטליך, עלו זה בנגב, קוקטס אריין אין די תורה, אין תורה וועט עטס זעהן פארוואס דהא היא קיימא קמייכו, דאס איז תורה איז דאך דא, ומנה תנדעון לה, דאס איז דאך די גדולה פון מתן תורה, וואס מיין איך? איך מיין אז די טייטש פון דעם איז אזוי, דאס הייסט אז לערן די תורה. איינע פון די זאכן, דאס איז איין וועג, ס'איז נאר איין וועג, ס'דא נאך וועגן, מיר זעהן שוין א מינוט נאך א וועג, אבער די איינע וועג איז די תורה, לערנען תורה, וואס מיינט תורה? תורה איז א שכלות'דיגע זאך, תורה, לערנען תורה איז פשט, כ'האב שוין געזאגט די ווארט אין הוי שוקד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס, תורה איז אזא סארט לימוד וואס פאסט פאר אפיקורסים, יא, אויף דעם שטייט אותי עזבו ותורתי שמרו, יא, אותי הלוואי אותי עזבו ותורתי לא שמרו, תורה איז דאך א שכל'דיגע זאך, תורה איז א זאך וואס לערנט וויאזוי זאכן דארפן זיין. דאס איז נישט קיין תורה, תורה איז נישט קיין זאך, איז נישט קיין מצוה, וואס דער אייבערשטער זאגט אזוי איז עס און ממילא איז אזוי, דארף מען גלייבן אז עס איז אזוי. לערנען תורה איז א שכלות'דיגע לימוד, יעדער איינער פארשטייט מען קען לערנען, צו עס איז געבויט אויף מקורות צו נישט, ס'איז נאך א שמועס. אבער עיקר די איידיע פון תורה איז מחשבה, תורה איז טייטש לערנען. יעצט מחשבה האט א געוואלדיגע סגולה, ס'איז איינער האט, דאס איז בעצם איינע פון די טעם מובנים פון מתן תורה, פון ירידת ה' אל הר סיני ליתן את התורה, איז דא דא א זאך וואס איז יורד ממקום גבוה למקום נמוך. תורה, אין אנדערע ווערטער פלעין ריין קאלטע שכל אן קיין שום אמונה אן קיין שום מען גייט לערנען מיט א גארטל ניין אן א גארטל מ'עט לערנען פלעין שכל האט א זאך אז ער קען מסביר זיין פאר א מענטש א זאך וואס ער איז נישט דארט אסאך מענטשן האבן טענות דא חכמתו מרובה ממעשיו די זעסט אסאך זאכן וואס די פארשטייסט אסאך זאכן וואס די טוסט נישט. באמת, מען דארף, אונז האבן געלערנט, חכמת התורה, די תורה איז א זאך וואס איז ללכת בה, יא, עס איז נישט קיין זאך נאר צו טון, עס איז א זאך צו, עס איז א גאנצע, תורה איז א גאנצע לאנד, עס הייסט ארץ ישראל, ארץ עליונה, עס איז א פלאץ ווי מען קען זיך אריין זעצן און וואוינען דארט, בויען א הויז, און א שדה, און א כרם, און האבן קינדער און אייניקלעך, דאס איז תורה. אבער יעצט רעדט מען דאך פאר די תורה, מען האלט דאך נישט דארט, מען איז נאכנישט אין מדבר, אונז ווייסן נאכנישט די תורה.

איך קען. איך קען, ס'איז אסאך ארבעט, איך קען כ'דארף קודם דיספראוון דיינע אלע מיסטעיקס, איך קען זיך דינגען מיט דיר, כ'האב דאס דאך די געוואלדיגע מעלה, דאס איז די שכל איז דאס איז ממש די אצילות וואס קומט אראפ ביז ביז עולם התחתון, ס'איז כמעט כמעט נישטא קיין מקום אין די וועלט וואס מ'קען נישט ניצן בעיסיק שכל אפילו כמעט, כ'זאג א ממש א טיפש גמור, א קליינע יונגעלע אפילו קענסטו אים זאגן דאס איז א סתירה יא, פלעין, ס'שטימט נישט, דאס א סתירה. אה, אז איך האב א סתירה, און איך קען אים ווייזן אז וואס ער טראכט בארציות איז דא אין דעם א סתירה, איז מיין שכל האט אים געוויזן, נישט איך האב אים געהייסן, נישט גארנישט, פלעין מיין שכל האט אים געוויזן אז ס'איז א סתירה, מ'קען לערנען מיט קליינע קינדער מעט, מ'קען זיי לערנען גאר טיפע שכליים, גאר טיפע, בעצם זענען משונה'דיגע, ס'איז ממש פון די עולמות הכי עליונים, מ'קען עס לערנען פאר קינדער בדרך שכל, יא, ס'איז א פלא, ס'איז א דבר פלא וואס מ'דארף, מ'דארף זיך מתפלא זיין אויף דעם, מ'קען. און און דאס איז און נישט נאר איך קען אים ווייזן אז ער איז ראנג, איך קען אים אנהייבן צו ווייזן אז ס'קען זיין, זאג נישט אז ס'איז דא, מ'האלט נאכנישט דארט, זאג אז ס'קען זיין, שטעל זיך פאר אז ס'איז דא אזא סארט וועלט וואס איז עולם טוב עלמא דכסופא, שטעל זיך פאר, דאס איז די תורה, און עינינו רואות, איך דאס זאג איך נישט ווייל איך גלייב אין דעם, דאס זאג איך ווייל איך זעה, זעה פארשידענע מענטשן וואס מ'רעדט מיט זיי, מ'לערנט, אן קיין שום אמונה, אן קיין שום דארפסט גלייבן ווייל ס'שטייט אין הייליגע ספר. ווייל דאס ניין מ'דארף גלייבן מ'דארף לערנען ווייל דאס איז שכל דאס איז א וועג פון לערנען, און צוביסלעך ס'נעמט צו זיין א דרך ארוכה אבער פון צוביסלעך, דאס איז עלו זה בנגב זייט זיך משתדל וראיתם עטס וועט זעהן ראיתם, עלו זה בנגב וראיתם דאס איז איין וועג, פתרון נאמבער וואן, צו ווייזן פאר מענטשן די תורה איז די אדווערטייזמענט פון די תורה איז צו לערנען מיט זיי, נישט לערנען די תורה. לאמיתה, אמת'דיג צו לערנען הייסט מקיים צו זיין אליינס צו לעבן אין ארץ ישראל, אבער יעצט רעדט מען טעארעטיש צו לערנען. און אוודאי די טעארעטישע לערנען גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, א מענטש האט אזא תכונה אז זאכן וואס איז אים טעארעטיש ער וויל עס אויספירן איך ווייס נישט פארוואס, דאס איז דא אין דעם א פשט, אבער עס איז א פאקט, מענטשן זאגן ניין מען בלייבט טעארעטיש. עס איז דא מענטשן וואס בלייבן טעארעטיש, אפשר איז זייער דזשאב צו זיין דער רבי פאר א צווייטן, אבער אופן כללי, אפילו יענער מענטש, עס איז דא אזא דרייוו, א מענטש האט א דרייוו אז ער לערנט, א מענטש לערנט למשל הלכות ציצית, אלע פרטים פון הלכות ציצית, עס איז זייער שווער נישט די נעקסטע מאל וואס ער גייט אין געשעפט צו קויפן א ציצית צו קוקן צו עס איז טאקע מקיים די אלע פרטים וואס ער האט געלערנט, אזוי איז א פאקט, א מענטש האט אזא תכונה, ער וויל. אויספירן די איידיעס וואס ער האט, אדער ער זאל עס טשעקן און זען ס'ארבעט נישט די איידיע, דאך זיכער גוט וועט ער צוריק גיין טראכטן אז ס'איז נישט ריכטיג, אזא זאך יא, מען מאכט א עקספערימענט, אבער דאס איז קומט פון א דרייוו וואס א מענטש האט צו תלמוד גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבער ס'איז דא אויך א געוואלדיגע מעלה, כ'מיין דאס ליגט אויך אין יענע גמרא פון תלמוד שמביא לידי מעשה, אז תלמוד איז נישט מחייב צו קודם טון די מעשה, ס'איז תלמוד שקודם למעשה. און ס'הייסט אפילו איינער וואס איז נישט ביי די מעשה, דו ביסט נישט אין ארץ ישראל, דו ביסט נישט אין עולם העליון, דו קענסט לערנען וועגן דעם. מענטשן זאגן, וואס האב איך פון לערנען קבלה, וואס האב איך לערנען פון עולמות עליונים, איך בין נישט דארט. טאקע דאס האסטו דערפון. ווייל לערנען קען מען, מען קען לערנען, ווי גוט מען וועט פארשטיין, ווי ווי דמיונ'דיג מען קען, בציור, עטליסט קאלטערהייט, איך קען דיר פארציילן אלע פרטים פון, אויב מען דארף מאכן זיכער אז ס'איז אמת, אבער איך קען דיר פארציילן אלע פרטים פון גן עדן עליון, גן עדן התחתון, און די נשמה טוט א טויזנט יאר נאך ער געשטארבן און טויזנט יאר פאר ער איז געשטארבן קען רעדן וועגן דעם ס'איז א דבר פלא טוהן קען מען נישט מ'קען נישט גיין די גוף די פיס פון א מענטש איז זייער מוגבל ער קען נאר זיין אין איין פלאץ פאר אמאל אבער שכל קען גיין ווי ער וויל ער איז פריי קען גיין ווי ער וויל און דאס איז א עצה איין עצה. זאגט ער אזוי, יעצט איז דא נאך נאך איינס וואס מיין איך, וראיתם את הארץ מה היא, תחמון מינה ההוא עלמא, דאס האבן מיר געלערנט, דירותא דאחסנא דאנא עייל לכו בה, דאס איז די ירושה וואס איך בין מיך מוריש וואס איך גיי דיך אריין ברענגען, זייער גוט, נאכדעם שטייט ואת העם היושב עליה, אה, נאך א זאך, נאך א עצה, ס'איז דא א עלו זה בנגב לערנטס תורה וראיתם את הארץ מה היא, נאכדעם איז דא א זאך ואת העם היושב עליה, וואס טייטש ואת העם היושב עליה, זאגט דער זוהר, אינון צדיקייא דבגנתא דעדן. דקיימין שורין שורין ביקרא עילאה בדרגין עילאין. דאס איז די עם, פארשטייט זיך עם זענען די צדיקים, די צדיקים זענען שוין אין גן עדן זיי זיצן שורות שורות מיט כבוד העליון מיט מדריגות עליונות. אנדערע ווערטער, דאס איז נאך א עצה. אויך א געוואלדיגע עצה אין א געוויסע זין א גרע בעסערע עצה פון לימוד התורה. אדער עט ליסט ס'איז מער קרוב אל המעשה, ס'איז מער א ציור וואס איז בפועל ממש, מ'האט גערעדט וועגן דעם. דאס איז לערנען זיך, קוק אויף צדיקים, קוק אויף מענטשן וואס זענען שוין אנגעקומען, איך זאג, קען זיין אזא עולם, ס'קען זיין אזא וועלט, כ'ווייז דיר, דא, קוק, רבי שמעון, רבי פלוני און פלוני, ער איז דארט, קוק אויף אים, קוק אויף אים אז ער לעבט, קוק אויף אים, חובת הלבבות, חובת הלבבות זאגט, ראית פניהם שעלה עליהם האור, קוק אויף זיין פנים אז ער זעט אז ער לעבט אין א לעכטיגע וועלט. מ'דארף דאס קענען זעהן, דאס איז נאך א, מ'דארף וויסן ווער איז די די צדיק אמת, ווער איז די זוהר מאכט די נוסח צדיק אמת, יא ס'דא אסאך צדיקים וואס ס'זעהט אויס ווען נישט ווען נישט אז זיי גלייבן עפעס אז ס'איז עפעס א הכרח וואס זאגט זיי צו זיין צדיקים, ס'לוינט זיך נישט, ס'זעהט נישט אויס קיין גוטע לעבן, דעם איז זענען זיינע צדיקים וואס קען נישט מקרב זיין קיינעם נישט, ס'קען נישט, ווער ס'איז שוין פרום קען אים לאזן פרום, כ'ווייס נישט. דאס איז נישט קיין צדיק, נישט נישט דער מענטש וואס מען קוקט אויף, דאס איז קיין צדיק, קיין צדיק פון גן עדן, א צדיק פון גן עדן, דאס איז א צדיק בעולם הזה אויך, א מענטש וואס לעבט שוין אזוי, איז א מענטש וואס מען גייט צו אים, און מען זאגט, אה, ווען איך קען לעבן אזוי, ס'לוינט זיך, איך דענק אז ווי האט איינער געזאגט, צו זיין א רבי איז א תאווה, אבער צו צוברעכן די תאווה דארף מען, צו האבן די תאווה דארף מען צוברעכן אלע אנדערע תאוות, ס'איז א תאווה, ס'זעט מיר אויס גאנץ א געשמאקע לעבן, דער מענטש, ער האט נישט קיין פראבלעמס, ער לעבט אין די עולם הטוב, ער לעבט נישט קיין עולם ההכרח. אפילו ער טוט אסאך זאכן אפילו ער ארבעט יא אבער ער ארבעט איינער א צדיק וואס ארבעט יא א יצא אדם לפעלו איינער וואס איז הולך תמים ופועל צדק דאס וואס דאס באמת א צדיק יא איז אזא סארט מענטש איך וויל זאגן א צדיק מיינט נישט איינער וואס ארבעט נישט אונז האבן אסאך צדיקים וואס ארבעטן נישט און ס'איז א גרויסע פראבלעם א צדיק איז א הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו אנדערע ווערטער ער גייט אין די פרי צו זיין געשעפט, צו זיין ארבעט, צו זיין סטאק בראוקער, ס'איז קיין חילוק וואס ער איז, ער איז ארבעט, אבער ער ארבעט נישט מתוך הכרח, דאס הייסט, אוודאי ווען עולם העליון וואלט ער נישט געארבעט, עס איז דא א געוויסע הכרח ווייל ער לעבט האט דאך א גוף, ער לעבט אין עולם הזה, אבער די זיין התייחסות צו דעם איז גוט, ער גייט צו ארבעט, נאכדעם וואס ער האט פארשטאנען אז דאס דארף ער טון, האט ער א געוויסע השלמה מיט דעם. ער טוט עס ווייל ער איז, אזוי ווי דער חובת הלבבות זאגט באמת אז מענטשן ארבעטן ווייל ס'איז די טבע, געוויסע מענטשן האבן א געוויסע א מענטש האט א טבע ער האט ליב צו זיין א סוחר, צו קויפן צו פארקויפן, דאס איז זיין טבע הנשמה און עס איז געמאכט, די אייבערשטער האט עס געמאכט כדי ס'זאל זיין ישוב עולם האט וואטעווער ס'איז, אבער ער טוט עס נישט מתוך הכרח, ער איז נישט הונגעריג. ער טוט עס מתוך זאטקייט. סאו ער איז א סוחר, ער האט שוין געשמאק צו זיין א סוחר. און פון ממילא איז ער א דובר אמת בלבבו, יא, ווייל די סיבה פארוואס מענטשן זענען נישט קיין משא ומתן באמונה, איז ווייל זיי זענען נישט מסכים, ער וויל נישט בעצם, ער וויל בעצם די געלט, ער וויל נישט בעצם די זאך וואס ער טוט. ממילא פארדרייט ער, קאט ער קארנערס, כדי אנצוקומען צו די געלט. דאס איז א פראבלעם פון די וועלט וואס איז עולם של הכרח, אבער דער צדיק דער הולך תמים פועל צדק, זעסט ער פארקויפט דיך די זאך, ער זאגט זיין דזשאב זיין ענין זיין ענין איז צו זיין א פארקויפער, קען ס'איז צייטווייליג קען זיין ער וועט רעטייערן ער וועט גיין אין כולל, אבער יעצט איז דאך א צדיק איינער וואס ער איז משלים מיט די ער פארשטייט אז ווען מ'זאגט עס איז דא השגחה פרטית וואטעווער ס'איז די ווארט אבער די ווארט איז. ער טוט וואס ער איז, ער טוט וואס איז אים געשמאק, דו זעסט אים? ס'איז א גרויסער חילוק, א צדיק, א ארבעטארער איז א ארבעטארער, ער איז, דאס איז ער, זיין דזשאב איז צו פאקן פעקלעך, זיין מהות, נישט זיין גאנצע מהות, ער האט אויך א מהות וואס איז עוסק בתורה, ער האט אויך א מהות וואס דאווענט, ער האט אויך א מהות פון שבת וואס ארבעט נישט, אבער זיין מהות פון די אין די וואכן טעג איז דאס צו טון, איז ער אין א געוויסן זין שבת'דיג די גאנצע וואך, אין א געוויסע, מ'קען זען אזעלכע מענטשן, יענץ איז טאקע די מענטשן וואס טשיטן נישט, וואס זיי גנב'ענען נישט, וואס זיי דרייען זיך נישט קיין קאפ. ער איז אנעסט ווייל ער איז וואס ער איז א מענטש וואס דאס איז דאך אנעסטי וואס הייסט אנעסטי אז ער איז וואס ער איז ער איז נישט וואס ער דארף זיין ער דארף זיך מאכן פאר עפעס אנדערש און דאס איז אזא סארט מען קוקט אויף אזא סארט מענטש דא מענטשן וואס זיי זענען ממש אבער זיי האבן נישט שוין אבער מען קוקט אויף אזא סארט מענטש זעהסטו ער שטייט בכבוד העליון ביקרא עילאה בדרגין עילאין כביכול זיין וועלט איז א אנדערע סארט וועלט ער לעבט אין עולם גן עדן אה זעהסטו ווייסטע וואס אז ס'דא אזא זאך דאס זענען צוויי עיקר וועגן צוויי עיקר וועגן וואס מ'קען זעהן אז ס'דא אזא זאך פון פון חכמה און פון קענען מענטשן און אויב איינער קען נישט בפועל ממש וואס איז א גרויסע ס'איז א חסרון מ'דארף עס קענען זוכן ס'לוינט זיך צו פארן ביז קאצק וואטעווער צו טרעפן אזא מענטש ווייל ס'איז א אנדערע עקספיריענס אייבערשטער זאל העלפן און זאלן זאלן טרעפן אזעלכע מענטשן און מ'זאל אויך מ'זאל קענען באמערקן מ'דארף דאך האבן א יזכור יבחן מ'דארף דאך קענען באמערקן ווער זענען די הולך תמים ופועל צדק וואס וואוינען אויף מיין בלאק וואס פון זיי דארף מען לערנען וויאזוי צו זיין א בן עולם הבא, יא? אזוי ווי די בדחנים דארט, מ'דארף קענען לערנען, מ'דארף טרעפן דעם מענטש, מ'דארף וויסן וואס מען זוכט, אסאך מענטשן זוכן א בן עולם הבא, זיי ווייסן נישט וואס ער זוכט, ער זוכט איינער וואס האט אסאך גבאים, און ס'איז דא א גרויסע פארענטשעס, ס'איז דאך נישט קיין עולם הבא, ס'איז דאך עולם הזה. מ'דארף טרעפן דעם מענטש, אדער ער טרעפט דעם מענטש וואס ער איז אינגאנצן פארקוועטשט, ער טוט נאר ווייל די אייבערשטער הייסט, איינער וואס טוט נאר ווייל די אייבערשטער הייסט איז נישט קיין צדיק, ער איז א וואוילער איד, א בינוני ווי די תניא רופט אים, נישט קיין צדיק. צדיק איז איינער וואס ס'גייט אים גוט. אוודאי, מען גייט שוין נעמען ערנסט, מיינט נישט אז אז ער לעבט זיך עפעס א חיים קלים, ער איז א קל, נישט קיין קל דעת, אבער עס איז א מענטש וואס גייט אים גוט, ער לעבט שירות שירות, און עס איז דא שירות שירות, און אויב איינער וואס קען נישט, קען הערן סיפורי צדיקים, דער קאצקער רבי האט געזאגט ער איז געווארן א חסיד פון סיפורי צדיקים, קאצקער רבי, דאס הייסט מ'קוקט אין מעשות און מ'זאגט ס'איז האגיאגראפי. האגיאגרעפי, כולי האי ואולי, די אלע שקרים וואס שטייט אין ספרים ווי גרויס די צדיקים זענען, זאל אנקומען צו אביסל ארויסברענגן וואס מיינט אמת'דיג צו זיין א צדיק. פארשטייט זיך מען זאגט די ראנג שקרים איז א פראבלעם, אבער מען דארף דאך פארשטיין אז ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא אזא זאך, ס'איז געווען אזעלכע מענטשן, אונז קענען לעבעדיגע מענטשן אזוי, יעדע איינע לפי ענינו, און ס'איז געווען אזעלכע מענטשן במשך הדורות, אפשר איז נאר איינס אין אפאר דורות, דארף מען ליינען די מעשות, דארף מען לערנען תורה, וועגן משה רבינו, לערן וועגן אברהם אבינו, לערן וועגן יהושע בן נון, לערן וועגן דוד המלך, דוד המלך האט געהאט, יא, ער איז געווען א צדיק אבער. סוף סוף, סוף כל סוף איז ער געווען א צדיק, א בעל תשובה, וויאזוי דו ווילסט עס רופן. לערנסטו וועגן דעם און זיך מתבונן וועגן דעם, הייבסטו אן צו זען, אה, דאס איז נאך א זאך, האבן מיר געלערנט פריער, די טבע פון א מענטש איז ער וויל טון זיין חכמה, דאך די טבע פון א מענטש איז ער מאכט נאך, א מענטש איז א נאכמאכער ביאינג, דאס איז א חלק ממש פון די טבע, עס איז בילט אין צו די מענטש'ס טבע, ער מאכט נאך, וואס ער זעט מאכט ער נאך, אז ער דרייט זיך מיט צדיקים, אז ער חבר'ט זיך מיט זיי, ער ליינט זייערע ספרים, ער ליינט זייערע מעשות, עס איז א חיוב, מען דארף חזר'ן יעדע וואך מעשות צדיקים, ווערט ער אזוי ווי זיי צוביסלעך. אה. יעצט זאגט דער זוהר, וואס וועסטו אריינקוקן נאך? קוקן אויף די מענטשן? וואס וועסטו קוקן נאך? החזק הוא הרפה. קוקן יעצט, אה, יעצט אז דו ווייסט אז ס'דא אזא זאך, וויאזוי טוט מען דעם, יא? וויאזוי וויאזוי קומט מען דעם אין דעם אין דער אין דעס אן? יא? מ'דארף מ'דארף אביסל גיין שנעל די אלע פרטים, ווייל כ'וויל אנקומען צו וואס. די מענטשן וואס די פראבלעמען וואס איז דא קעגן דעם פארשטייען. החזק הוא הרפה, זאגט אזוי בה תחמון אי זכו לכל האי כד אתקפו על יצריהון ותברו ליה או לא. החזק הוא, וויאזוי קומט מען דעמאלטס אן? מיט חזק אדער מיט רפה? מ'דארף זיין אביסל זייער שוואך, ס'הייסט חזק מ'זאל זיך מתגבר זיין על היצר הרע, אדער רפה, אדער כד אתקפו באורייתא למלעי בה יומם ולילי, ס'הייסט חזק מ'איז זיך מחזק, יא, למען חזק ואמץ לערן די תורה יומם ולילה, אדער ברפיון ידיים, ווי אזוי? קוק אריין ווי אזוי זיי טוען עס, אה, יעצט אז דו זעסט אז דער מענטש לעבן גוט, יעצט קוק ווי אזוי טוט ער עס, ער קוקט, טוט עס מיט נאכן זיין רפה, ער איז עפעס א שוואכע מענטש וואס געבט זיך אונטער צו די יצר הרע, אדער חזק, זיין א פעסטע מענטש, דאס טייטש יא, וואס גבורה איז לייט זיי נישט קיין, זיין א פעסטע מענטש, א פעסטע מענטש וואס טוט, ער איז שולט, ער איז אין קאנטראל, המעט הוא אם רב, ווי אזוי טוט ער דאס?

סחורה וואס מען געט אויף א יעדעם איינעם פאר פרי, ווער ס'בעט דארט באקומט, מ'דארף נאר בעטן, מ'דארף טון החזק הוא, אבער ווער ס'בעט באקומט, ס'פעלט נישט דארט גארנישט. היש בה עץ אם אין, וואס הייסט א עץ? א עץ החיים, דארט איז דא א עץ החיים וואס מען לעבט אויף אייביג, יא ס'איז דא אם אין, נאך א לעוול, דארט איז דא א עץ, ס'איז אויך דא א אין, ס'איז אויך דא א למעלה מן העץ, קוקן. איז דאס איז דאס איז די עבודה דאס איז אנדערע ווערטער בסיכום הדברים דא דרייט מען עס איז דא א עולם העליון וויאזוי קומט מען דארט אן אדער דורך לערנען תורה אדער דורך זען די צדיקים נאכדעם מען קוקט אויף די צדיקים זעט מען ווי אזוי מען טוט דאס נאמבער וואן מען טוט עס דורך זיין חזק מען זעט אז עס איז דא נישט אזויפיל אזעלכע מען זעט נאך א זאך אז דאס איז טאקע א ארץ טובה און נישט סתם א ארץ טובה עס איז שמנה עס פעלט נישט דארט גארנישט עס איז פעט עס איז געשמאק און דארט איז דא א עץ החיים דאס איז ואכל וחי לעולם. דאס איז שוין כאילו די שכר פאר דעם. יעצט וואס געשעט? וואס טוהן די מענטשן? וואס איז דא? וואס איז דא א פראבלעם? ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אזוי שטייט. מענטשן גייען אריין אין דעם, מענטשן לערנען תורה. פריער האט מען געזאגט עלו זה בנגב וואס ער זאגט ווייזט אויף די תורה. אבער מ'דארף נישט גיין בנגב, נגב איז צד ימין, ס'איז דרום, ס'איז חסד. אבער נגב איז טייטש פארטריקענט. נגב איז טייטש פארטריקנט. די נגב פון ארץ ישראל איז א טריקענע פלאץ, יא ס'איז א מדבר, דארט איז די פלאץ וואס ער קומט. מענטשן גייען בליבא עצלה מיט עצלות לב, כמאן דאשתדל במגן, כאילו אז מען ארבעט פאר בחינם. בנגיבו, דחשיב דלית בה, ער מיינט ס'איז נישט דא קיין שכר. זיי קוקן, זיי זעהן אז מען פארלירט די עושר העולם הזה, טראכט ער, עס איז אלץ בנגב, אזוי ווי חרבו המים, דאס איז חברון אויכעט, חרבו המים, באלד וועט מען זעהן נאך א פשט, חרבו המים בנגיבו, אין תרגום אויף חרבו, עס איז חרוב, אנדערע ווערטער, דארפט איר פארשטיין אז עס איז דא דא א גרויסע, די מרגלים זענען מוציא דיבת הארץ, יא דאס איז דאך די ווארט, פארוואס זענען זיי מוציא דיבת הארץ? ווער זענען די מרגלים? יא אונז האבן געלערנט, ווער זענען די מרגלים וואס זענען מוציא דיבת הארץ? וואו מען דארף. איך גיי נישט אנקומען ביז די ענד פון דעם שטיקל אבער אפשר נעקסט יאר גיין ווייטער. ווער זענען די מענטשן וואס זענען מוציא דיבת הארץ? זיי זענען גרויסע צדיקים, אלע ספרים זאגן מרגלים זענען גרויסע צדיקים. וואס איז די בעיה פון די מרגלים?

מוציא דיבת הארץ רעה, זייערע מעשים צום זייערע ווערטער, זיי זיי ווייזן די פארקערטע אימעדזש, זיי ווייזן אז כאילו ס'איז שווער, אה די אייבערשטער געבט שכר, אבער למעשה ער גלייבט נישט אין די שכר, זאל גלייבן אין די שכר וואלט איך געווען גוט. און די זוהר זאגט פארוואס בעצם קומט דאס? ס'קומט אלץ פון ויעלו בנגב. ווייל זיי גייען בנגב, וואס הייסט זיי גייען בנגב? ער האט נישט אמת אמת'דיג געלערנט, ער האט געלערנט עפעס באצלות, ער האט געלערנט כאילו ס'איז נישטא קיין שכר אין די תורה, ס'הייסט ס'איז דא א דרך הלימוד, מ'דארף געדענקן אז די וועג פון אנקומען צו די גאנצע זאך איז דורך לערנען מיט די ריכטיגע דרך הלימוד. וואס איז די ריכטיגע דרך הלימוד? נישט בנגב, בחיות, די אפאזיט פון נגב, מיט פייכט, מ'דארף לערנען אזוי ווי ס'שטייט, א לומד תורה נעשה כמעין המתגבר, דארף זיין זייער וואסעריג, דארף זיין זייער פייכט, דארף זיין זייער לח, מלא לחלוחית א לימוד. זיס, ס'איז מלא לחלוחית, ס'איז מלא חיים. אזוי לערנט ער, א מענטש לערנט אזוי, ער גייט צו צו די תורה אזוי. וועט ער אנקומען, וועט ער פארשטיין אז די תורה איז א געשמאקע זאך, אז מיט דעם קומט מען צו עולם הבא, צו עולם העליון. אבער אז ער לערנט מתוך הכרח, יא. ער לערנט דאך ווייל יענער האט אים געזאגט, ער וויל אנקומען צו עולם הבא, ער וויל באקומען שכר, ער האט אים געזאגט אז מען דארף, איך ווייס נישט, אבער וויאזוי לערנט ער, כאילו ס'איז נישטא קיין שכר. אז כאילו ס'איז די הפך מען דארף ווארטן פון אויף שכר זיין זיין דגוש זיין זיין צוגאנג איז אז ס'איז שרעקליך ס'איז א שרעקליכע לעבן און די מענטש למשל ווי ער קוקט אויף די אויף די עולם הזה איז ער בייז אלעמאל בייז אויף די וועלט פארוואס איז ער אלעמאל בייז אויף די וועלט יעדע מאל מ'איז מחדש עפעס א נייע זאך א נייע בעסערע קאר קומט ארויס איז ער ברוגז, וואס איז ער ברוגז? ווייל ער קוקט עס אן אז נעבעך ער זיין גאנצע תורה איז נאך ווארטס ארויף די וועלט יעצט האט ער א שווערערע דזשאב רייט? אמאליגע צייטן די וועלט איז נישט געווען אזוי גוט נו גייט אין ישיבה איז דאך נאך אזוי גוט היינט איז דאך די וועלט אזוי געשמאק לאמיר זאגן אזוי זאגט ער איז דאך שרעקליך, סאו מ'דארף טרייען צו מאכן זיכער אז די עולם זאל נישט וויסן דערפון, די וועלט איז נישט אזוי געשמאק, מ'זאל זיך איינרעדן אז עס איז נישט געשמאק, אדער איז פלעין בייג בייז אויף די גאנצע וועלט, און בייז אויף דער אייבערשטער'ס וועלט. דאס איז פארוואס טוט געשעהט דאס, ווייל ויעלו בנגב, ס'טאקע דאס איז פון וואו ס'קומט. מען זאגט אפס כי עז ווייל מ'האט נאך תורות יענעם יענעם מ'גייט לערנען זיינע תורות, אבער מ'האט נאך תורות, פארוואס קומט דאס דעמאלט פארוואס קומט דאס בעצם, דאס קומט וועגן ער איז עולה בנגב ווייל ער לערנט תורה בלב ביבשות, א מענטש וואס לערנט ריכטיג תורה, יעצט רעדט מען דאך שוין באמת פון די צדיק, פון די תלמיד חכם וואס דארף טאקע עולמך תראה בחייך, ער דארף אנקומען צו דעם תורה, ער דארף לערנען תורה מיט אזויפיל געשמאק, מיט אזויפיל חיים, מיט אזויפיל לחלוחית, אז ס'זאל זיין פשוט, יעדער איינער וואס קוקט אים זאל זען אז דאס איז אסאך מער, ווי די בארדיטשובער, אסאך מער פון יענער פריץ וואס פארט אויפן סקי דארטן מיט זיין פעיק שניי, ס'איז אסאך פשוט אסאך מער, קוק אויף יענעם, ס'גייט אים נישט אזוי גוט, יענעם גייט בעסער. אזוי דארף מען לערנען תורה. און מען לערנט תורה, אזוי דאס הייסט עוסק בתורה לשמה. איז ער זוכה לדברים הרבה, קען ער, האט ער פירות, האט ער אזעלכע סארט פירות, יא, ווייל פרי הארץ, האט ער אזעלכע פירות פון פון די תורה, אוודאי, אז מען לערנט אזוי האט מען אזעלכע פירות. אויב איינער לערנט בין בלב בנגיבות, לערנט ביבשות, א טרוקענע ליטוואק ווי מען זאגט, ער לערנט ביבשות, אוואדע טוט נישט מאכן זיין תורה און אוואדע זיין אדווערטייזט א שלעכטע אדווערטייזמענט ס'איז פאלס אדווערטייזינג עס איז דארף מען דארף אים דארף אים פייערן פון די דזשאב פון זיין א מייצג פון די תורה ווייל ער איז ברוגז אויף די וועלט ער ער דארף זיין ברוגז כדי צו ער האלט אז די גאנצע ענין פון תורה איז צו זיך מתנזר זיין פון די וועלט און וויבאלד האט עס באקומען שכר לעולם הבא אפשר איך ווייס נישט האפט ניין די שכר פון תורה איז צו זאגן אז די וועלט איז נישט גוט דאס איז די גאנצע איידיע עס איז נישט גענוג גוט ס'איז זייער גוט אבער ס'איז אסאך בעסער. תורה איז אסאך א בעסערע זאך, יא, געלט איז א גוטע זאך, אבער תורה איז א בעסערע זאך, ס'מאכט אפילו בעסער די געלט אויכעט. און דאס איז דאס איז די דרך הלימוד וואס קומט ארויס פון דעם. אקעי, איך מוז דא סטאפן ווייל ס'איז שוין פערציג מינוט. נאכדעם גייט מען ויבא עד חברון און וחברון שבע שנים דאס איז די דרכים ריכטיגע דרכים פון לערנען תורה, לפני צוען מצרים, חכמת שלמה איז גרעסער פון חכמת מצרים, מ'קומט צו נחל אשכול איז נאך חלקים פון די תורה ויכרתו משם זמורה, אבער דער וואס איז נישט איז וישאוהו במוט בשניים ער מאכט א פירוד, נעמט פון רימונים און פון די תאנים, וישובו גייען זיי צוריק צו א שלעכטע וועג, זיי זאגן. אז יא ס'איז טאקע גוט, דארף מען געדענקן, זיי זאגן דאך, וואס זאגן די מרגלים די ערשטע מאל? ס'איז טאקע גוט, יא יא, אוודאי, דער אייבערשטער זאגט זבת חלב ודבש, אבער ס'איז שווער, מ'דארף ארבעטן, ס'איז ווערט אסאך, ערים גדולות בצורות, ס'איז טאקע זייער גוט, אבער דארט איז ילידי הענק, דארט איז תורה מתשת כוחו, ס'איז דא עמלק, ס'דא יצר הרע, ער רעדט אסאך מאל, אסאך ווי גרויס די יצר הרע איז, ועניי עשט לייף בני ישראל, דאס איז ויניאו את לב בני ישראל, זיי זענען מוציא דיבת הארץ רעה. מיט אנדערע ווערטער, ווי אויב מיינסטו הערן איינער זאגט א דרשה ווי גרויס די יצר הרע איז, דארפסטו זאגן דאס איז דער דרשה פון די מרגלים, עמלק יושב בארץ הנגב. וואס זאגן, זאגט דער זוהר, אינון בני מהימנותא, די בני מאמינים, אונז האבן גערעדט פריער וואס מיינט אמונה, וואס זאגן זיי, אם חפץ בנו ה' ונתנה לנו, דו ווייסט וואס מען דארף? גארנישט, אם חפץ בנו ה', דו ווילסט? אז דו ווילסט נישט איז נישט, דאס איז נישט קיין, די אייבערשטער וויל מיינט אויך אונז מיררארן די אייבערשטער, שפיגלן עס אפ, דו ווילסט, זאגט דער זוהר, כיון דישתדל בר נש ברעותא דליבא לגבי קודשא בריך הוא לא בעי מינן אלא ליבא. וואס זאגט די יצר הרע וואס זאגט די מרגלים קוק אהער די קענסט לערנען תורה ס'דא א ריזיג גאנצע ספרים שאנק ריזיג מען דארף ארבעטן מען דארף פת במלח זאגט זאגט כלב און יהושע נא נא נא נא אם חפץ בנו השם די ווילסט די אייבערשטע וויל גוט צוויי מענטשן ווילן ווער מי מעכב וואס די אייבערשטע וויל און איך וויל די ווילסט אז די ווילסט נישט אז די ווילסט נישט נאר די דארפסט נא נא די תורה איז נישט פאר די וואס דארף מען דארף נישט פטור גיי די בלייב אין די מדבר קען איך פגריכם אתם בלייב אין מדבר ס'זאל זיין גוט דו ווילסט? דער אייבערשטער וויל אויך. לא בעי מינן אלא ליבא, אונז גלייבן נישט אין דעם, רבותי רבותי, אונז גלייבן נישט אין דעם. רחמנא ליבא בעי, און דער זוהר זאגט נישט נאר דעם, לא בעי מינן אלא ליבא, דער אייבערשטער וויל נאר, וואס מיינט דער אייבערשטער וויל נאר? עס מיינט מיינט נישט אז דער אייבערשטער, מען דארף גלייבן אז דער אייבערשטער, מיינט אנצוקומען צו די חכמה, צו די תורה וואס אונז האבן גערעדט, דארף מען נישט מער פון דעם. מיט לא צריך, מען דארף נישט קענען שס, מען דארף נישט גיין וואוינען אין א מדבר, מען דארף נישט, גיין אין א מאנעסטער אין ישיבה פאר זיבן יאר, מען דארף נישט גארנישט, מען דארף נאר וועלן, אוודאי אז איינער וועט וועלן, ס'וועט אים זיין געשמאק צו גיין אין די מדבר, וועט ער גיין אין מדבר, ס'וועט אים זיין געשמאק צו לערנען א גאנץ טאג און א גאנצע נאכט, וועט אים זיין געשמאק, א חזקי, ער וועט ווערן שטארק, ער וועט זיין פעסט, ער וועט נישט זיין קיין שוואכער, אבער דאס איז נאר אם חפץ בנו, איינער וויל נישט, אונזער תורה איז נישט פאר די וואס ווילן נישט, די וואס וויל, אם חפץ בנו ה' ונתנה לנו, ס'איז פשוט. אך בה' אל תמרודו, וואס ביסטו ברוגז, וואס ביסטו מורד באורייתא, אל תיראו את עם הארץ, האסט מורא פון די עמארצים, האב נישט מורא, לחמנו הם, ס'איז אלץ גוט, ווער וואס לערנט תורה האט אלעס, האט צו עסן, האט צו טרינקען, האט נישט גארנישט, און ער וועט פארשטיין אלעס אויכעט, אבער ווער ס'איז נישט. איז נישט. דער זוהר פירט אויס, זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא לשמה, וואויל זענען די וואס לערנען תורה לשמה, אזוי ווי יהושע אזוי ווי אם חפץ בנו, וואס הייסט לשמה? מיינט נישט ער קען די גאנצע תורה, ער לערנט ברצון. מ'זאל זוכה זיין, ווער זענען די מענטשן, דמתקשרי בקודשא בריך הוא ממש, ממש, עכט! ממש מיינט עכט, נישט קיין משל. ער איז עכט קאנעקטעד מיט גאט, ואקרי, וויאזוי רופט ער זיך? דער מענטש וואס ער לערנט תורה ווען ער איז אין לאוו מיט תורה, ווען ער איז אין לאוו מיט גוטס, ווען ער איז אין לאוו מיט גאט, נישט ווייל מען דארף, נישט ווייל גארנישט, דאס איז לשמה, אן אנדערע סארט מהלך פון לשמה, אונז מיינען לשמה איז די מערסטע פארקוועטשט, האט אפילו נישט קיין חשבון פון שכר, ניין, לשמה ווייל ס'איז גוט, ווייל ס'איז אים גוט. וויאזוי הייסט ער? ואקרון אחים ורעים. הדא הוא דכתיב למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. וואס פאר א סארט מענטש? ס'דא אסאך לעוועלס. אזויווי ס'שטייט אין די מדרש ידיעה. מ'קען זיין א זון פון דער אייבערשטער, מ'קען זיין א עבד, מ'קען זיין אסאך זאכן. ווייסט וואס וואס דער וואס לערנט תורה איז אמת'דיג? ער איז נישט קיין זון, ער איז נישט קיין עבד, ער איז גארנישט. ער איז א ברודער. ער איז שווה בשווה. אחותי יונתי רע אחותי רעיתי יונתי תמתי זאגט דער מדרש לא אני גדול ממני ולא היא גדולה ממני נישט איך בין גרעסער פון די אייבערשטן כביכול פון די תורה נישט איך בין גרעסער נישט ער איז גרעסער אונז זענען גלייך אונז זענען חברים דאס איז די מטרה פון לערנען תורה זיין א חבר זיי ליב דארף זיין חברים אונז דארפן זיין חברים פון אונזערע רעבעס דארף זיין פרענדס מיט די זוהר זאג פארוואס לערנסטו זוהר ווייל ער איז מיין פרענד איך האב אים ליב נישט ווייל ער איז מיין רבי און איך שוין שוין דא אביסל העכערעך אין דעם, ער איז מיין חבר אשרי חלקם ויהי חלקנו עמהם.